אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. שכוח יעדער איינער פארן פראמאוטן די שיעור און פארן ארויפלייגן די מפתח הדברים פון די וואכעדיגע סדרה אויף זייערע פלעטפארמס אריינצוברענגען נאך אידן קלאוזער צו לימוד התורה, גראדע דער אור החיים הקדוש טאטשט אריין אין דעם ערשטן פסוק פון די וואכעדיגע סדרה ואתה תצוה את בני ישראל, טאטשט אריין אז ס'גייט אלעס ארויף אויף עסק התורה און אינמיטן זיינע ווערטער זאגט ער דארטן אז אלע פיר גליות וואו אידן זענען געווען וועלן אונז ווערן זענען אונז אויסגעלייזט געווארן בזכות אונזערע אבות הקדושים, די ערשטע דריי גליות וואס אונז זעמיר אויסגעלייזט געווארן איז געווען בזכות אברהם יצחק און יעקב, און די פערדע גלות וואו אונז זעמיר יעצט. גיימיר אונז ווערן אויסגעלייזט בזכות משה רבינו, אזוי ברענגט אראפ דער זוהר הקדוש, און ער זאגט אז משה רבינו וויל אונז נאכנישט אויסלייזן ווייל אונז זעמער נאך מתבטל פון זיין תורה הקדושה, ממילא וועגן דעם איז דא אריכות הגלות, ממילא יעדע מענטש וואס דו ברענגסט קלאוזער צו לימוד התורה, יעדע מענטש וואס קומט אריין צו די שיעור לכבוד דיר, האסטו געמאכט נענטער, האסטו געברענגט נענטער די גאולה, האסטו געברענגט נענטער אז משה רבינו זאל אונז וועלן אויסלייזן. סאו איך ענקארעדזש דיך, לייג עס ארויף, ברענג אריין נאך א איד, זאג פאר נאך א חבר אז דו ענדזשויסט עס מורא'דיג שטארק, ברענג אים אויכעט אריין, ולמצוה גדולה יחשב, סאו אונז גיימיר אן, ואתה תצוה את בני ישראל, אז מ'לערנט פשוט פשט, דו און דו משה זאלסט גיין מצוה זיין די אידן זאלן דיך ברענגען שמן זית זך אנצוצינדן די מנורה, אבער די זעלבע פסוק שטייט דאך שוין אין פרשת אמור, שטייט אין פרשת אמור צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד, סאו אויב אויב ווילסטו מיר זאגן דא אז די ציווי איז דא געווען אז מ'זאל ברענגען אויל צו קענען אנצינדן די מנורה, איז דאך עס א כפל הלשון. וואס עפעס זאגסטו עס דארטן איבער נאכמאל? אויף דעם דארטן ענטפערט רש"י אז בעצם אין פרשת אמור די צו את בני ישראל וואס שטייט אין פרשת אמור איז טאקע געווען צו ברענגען די אויל פאר די מנורה אבער דא די ואתה תצוה דא איז נאר ווייל כ'האב דאך געזאגט אז מ'דארף מאכן א מנורה וויל איך דאך זאגן וויאזוי די עסק המנורה גייט צו. וויאזוי גייט עס צו? מ'ברענגט שמן זית זך כתית למאור אבער דאס איז נאך אלץ שווער שרייב עס גלייך נאך די מנורה וואס עפעס ווארטסטו דו שרייבסט קודם אלע איבעריגע כלים אין די בנין המשכן און ערשט נאכדעם זאגסטו וועגן די שמן זית זך. דאס איז פארהאן איז דא אסאך מהלכים אין די ראשונים די רמב"ן מיט זיין מהלך, איך האב געטראפן א מהלך אין די אברבנאל ער זאגט ער לערנט אפ הערליך שיין די פסוקים וואס שטימט מורא'דיג שיין ער זאגט ואתה תצוה את בני ישראל ווייל דו גייסט דאך מצוה זיין די אידן אז זיי דארפן ברענגען שמן זית זך אז די כהנים זאלן אנצינדן די מנורה נו אז די כהנים גייען טון די עבודה קענען זיי דאך נישט סתם אריינקומען מיט בגדי חול און זאלן נישט זיין מוקדש צו טון די עבודה ווייל וועגן דעם זאג איך דיר אז ואתה הקרב אליך וואס דארט שטייט צוויי פסוקים ארום זאלסט ברענגען זאלסט דערנענטערן אהרן מיט זיינע קינדער און זיי מאכן שיינע טייערע קליידער כדי זיי זאלן טאקע זיין ראוי צו די עבודה. אבער ס'איז די עיקר מצוה דא נישט צו ברענגען די די שמן זית זך צו אנצינדן די מנורה, דאס וועט שטיין אין פרשת אמור. דא וויל איך דיר נאר זאגן, ווייל דו גייסט עווענטשעלי אין פרשת אמור זיי מצווה זיין דאס, דארפן דאך די כהנים זיין רעדי, אז זיי דארפן זיין רעדי דארפסטו זיי מאכן קליידער, סאו ווי האלט מען איצט דא? די אייבערשטער האט געוואלט האט געגעבן די תורה, די אידן זענען געווארן די ממלכת כהנים וגוי קדוש, די אייבערשטער האט געוואלט האבן א הייזקע צו וואוינען נעבן כלל ישראל, ממילא האט ער געהייסן מאכן א משכן אז ער קען האבן השראת השכינה. עמאנגסט כלל ישראל מילא וועגן דעם קומט דא די פסוק ואתה תצוה ואתה דו וועסט עווענטשעלי מצוה זיין את בני ישראל אז ויקחו אליך שמן זיי זאלן זיך אפשיידן פאר דיר זאלן ברענגען פאר דיר לויטער אויל שמן זית דווקא פון א זית זך לויטער כתית דווקא צושטויסן כדי עס זאל זיין ממש ריין מ'וועט שוין זען די דיטעלס אין רשי וויאזוי מ'האט עס געמאכט למאור אנצוצינדן מילא צו באלייכטן להעלות נר תמיד ארויפצוברענגען נישט להדליק נאר להעלות ארויפצוברענגען נר תמיד די נרות המנורה תמיד שטענדיג און רשי וועט שוין פארענטפערן אויב דארף א גאנצן טאג אפברענען די מנורה. דו קענסט פארענטפערן אז די נר המערבי האט שטענדיג געברענט, אדער וויאזוי רשי וועט ענטפערן אז נר, די נר וואס איז כאטשיג שטייט דא בלשון יחיד איז נר מיינט נרות המנורה תמיד וואס זאלסט יעדן טאג אנצינדן, מיינט נישט שטענדיג א גאנצן טאג נאר יעדן טאג מדי יום ביומו זאלסטו אנצינדן מנורה, סאו לאמיר זעהן רשי, זך, וואס מיינט זך? בלי שמרים, אז ס'זאל נישט האבן קיין זאץ אין זיך, ס'זאל זיין ממש לויטער, כמו ששנינו במנחות אז מגרגרו בראש הזית אין די משנה רעכנט דארט אויס פונקטליך וויאזוי מ'האט געמאכט. די שמן זית פאר די מנורה, מען האט אראפגענומען נאר פון די טאפ פון די זית בוים וואס דארטן איז געווען זייער גוט געצייטיגט סאו עס איז געווען פעט, און נאכדעם האסטו עס אריינגעלייגט אין א שטייסל האסטו געגעבן איין קלאפ דערויף און די אויל האסטו אפגעשיידט און האסט געווארט ביז די זאץ די ביסל זאץ וואס איז יא אריינגעגאנגען איז אוועקגעגאנגען און הערשט יענע אויל האסטו גענוצט, סאו לאמיר זען כתית זאגט רשי הזיתים כותש במכתשת האסט עס געדארפט צוקלאפן מיט א שטייסל ואינו טוחנן בריחים האט עס נישט געטארט. צו מאלן אין א מילעכל כדי שלא יהיה בו שמרים כדי ס'זאל נישט זיין קיין זאץ אין דעם ואחר שהוציא טיפה ראשונה נאכדעם וואס די ערשטע וואס האט געגעבן איין קלאפ איז ארויסגעקומען די ערשטע טיפה איז מכניסן נאך א האט מען דאס איבעריגע אריינגעלייגט יא אין א מילעכל און מ'האט עס צומאלן און והשמן השני די צווייטע אויל וואס מ'האט צומאלן איז פסול למנורה טאר מען נישט אנצינדן מנורה מיט דעם אבער וואס איז יא כשר למנחות סאו האסט געקענט נוצן פאר די קרבן מנחה שנאמר וואס שטייט כתית למאור, דווקא צו שטויסן דווקא צו פאר די מנורה, אבער ולא כתית למנחות, ווייל מנחות שטייט נישט די ווארט כתית. מילא וועגן דעם, און דאס איז גראדע היפוך פון א מידת בשר ודם, א בשר ודם העט דאך נוצן פאר זיין עסן העט ער נוצן די לויטערע, און פאר זיין פאר זיינע לייכטערס העט ער נוצן די שמוציגע, האט די תורה געזאגט פונקט פארקערט, פארוואס? ווייל התורה חסה על ממונם של ישראל, ווייל די די די מנורה האט געדארפט קומען די שמן המנורה האט געדארפט קומען פונעם ציבור, מילא אז עס קומט פונעם ציבור, ברענג מיר טאקע די ריינע, אבער די מנחה מנחה איז דאך געקומען פון א יחיד, מילא אז ס'קומט פון א יחיד האב איך אים נישט געהייסן ספענדן אזוי סאך געלט פאר די טייערע אויל. סאו זאגט רשי להעלות נר תמיד, סאו האסטו מדייק געווען אין פסוק שטייט להעלות נישט להדליק נר תמיד, פארוואס? ווייל להעלות איז האט די תורה דא געוואלט מדגיש זיין נאך א הלכה ווען ס'קומט צו הדלקת המנורה, אז מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה נישט געגעבן דזשאסט א צינד אן און געגאנגען ווייטער, נאר האסט געדארפט שטיין דארט מיטן פייער ביז ס'איז ארויפגעגאנגען די שלהבת אין זיין פולהייט תמיד. דאס הייסט יעדן יעדן יעדן א גאנצן טאג דארף עס ברענען? מילא די נר מערבי האט דאך טאקע געברענט א גאנצן טאג בדרך נס, אבער דו קומסט דא מאכן א דגוש אז להעלות אז זיי זאלן ארויפברענגען א נר תמיד? ענטפערט רשי כל לילה ולילה קרוי תמיד יעדע איינציגסטע נאכט ווערט אנגערופן שטענדיג, ס'מיינט נישט א גאנצן טאג טווענטי פאר אווערס א דעי דארף עס ברענען, נאר יעדע איינציגסטע נאכט האסט עס געדארפט אנצינדן, כמו שאתה אומר שטייט דארטן ביי עולת התמיד ביי עולת תמיד האט נישט געדארפט ברענען אויפן מזבח א גאנצן טאג. ואינה אלא, ס'איז נאר אלא מיום ליום, וכן די זעלבע זאך ביי מנחת חביתין וואס די כהן גדול האט געדארפט מקריב זיין, שטייט אויך דבר תמיד, ואינה אלא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, האלב בייטאג און האלב ביינאכט, אבער מען האט עס נישט געדארפט טון א גאנצן, ס'האט נישט געדארפט זיין א גאנצן טאג, און דאך שטייט תמיד, די זעלבע זאך דא, האב איך בדוחק געענטפערט אז תמיד מיינט נישט א גאנצן טאג נאר ס'מיינט יעדן טאג, אבל ווען ס'קומט אבער צו די לחם הפנים, שטייט דארטן אויך תמיד, תמיד האמור בלחם הפנים, איז מיינט יא משבת לשבת, דארטן דארפסטו שוין נישט בדוחק אריינטייטשן אז תמיד מיינט דארטן יעדן איינציגסטע וואך. נאר דארטן איז עס טאקע געווען, די הלכה איז טאקע געווען אז די לחם הפנים דארף זיין משבת לשבת און אפילו ווען מען האט אריבערגעלייגט די נעקסטע האט מען אויך געדארפט אראפפושן קודם די אלטע און ארויפלייגן רייט אוועי די נייע כדי ס'זאל נישט די שולחן זאל קיינמאל נישט זיין ליידיג פון ברויט. זאגט די פסוק באוהל מועד ווי זאל די מנורה שטיין? זאל שטיין אינעם אוהל מועד מחוץ לפרוכת אינדרויסן פון די פרוכת וואס די פרוכת טוט ליגן אשר על העדות וואס דאס ליגט אויף די ארון וואס אין דעם ליגט די לוחות יערוך אותו דארטן זאלן זיי דאס אנגרייטן אהרן ובניו. און וויאזוי זאלן זיי עס אנגרייטן, וויאזוי רשי וועט זאגן, אז זאלן עס אנגרייטן אז ס'זאל זיין גענוג אז ס'זאל ברענען פון צופרי פון ביינאכט ביז די נעקסטע צופרי, אזוי מער מערב עד בוקר, לפני השם, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל און דאס זאל נישט קומען פון א יחיד נאר דאס דארף דווקא קומען פון א ציבור, און אפילו ווען א יחיד האט געוואלט מנדב זיין פאר די מנורה האט ער עס קודם געדארפט מזכה זיין פאר די גאנצע ציבור און ערשט דעמאלטס איז עס געווען כשר אנצוצינדן מיט איהם די מנורה. זאגט די הייליגע רשי מערב עד בוקר, וואס הייסט ממש מערב עד בוקר יערוך און אהרן הכהן און זיינע קינדער דארפן שטיין און זיך מוטשענען מיט דעם מערב עד בוקר פון ביינאכט ביז צופרי? נו וואס איז פשט? תן לה מדתה, דארפסט אריינלייגן אין די מנורה פונקטליך די מאס וויפיל ס'זאל זיין גענוג צו ברענען שתהא דולקת מערב ועד בוקר. שיערו חכמים וויפיל דארף מען אריינלייגן? מען האט געדארפט אריינלייגן חצי לוג. און דאס איז געווען גענוג אפילו ללילי טבת הארוכין די לאנגע ווינטער נעכט, וכן לכל הלילות, און די זעלבע זאך האט מען געדארפט אריינלייגן א חצי לוג פאר די איבעריגע נעכט, איי פאר א זומער נאכט העט דאך זיין אסאך איבעריג, ס'העט דאך אריינברענען ביז צופרי, ביז אינמיטן טאג, סא פארדעם זאגט רשי ואם יותר אין בכך כלום, סא אפילו ס'בלייבט איבער אין די קורצע נעכט איז גארנישט איז גארנישט איז נישט קיין פראבלעם מען האט עס געקענט לאזן ברענען. זאגט די פסוק ווייטער ואתה יעצט אז איך באלד איך גיי דיך דאך עווענטשעלי הייסן אז זאלסט הייסן די כהנים אנצינדן די מנורה, מילא וועגן דעם הייס איך דיר יעצט אז זאלסט זיי מקדיש זיין ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, ס'הייסט אז טו זיי אפשיידן פון צווישן כלל ישראל לכהנו לי כדי זיי זאלן מיך משמש זיין, וועם פונקטליך? אהרן הכהן וואס ער גייט זיין דער כהן גדול, נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן. סאו שטייט דאך אנפאנג פסוק אהרן אחיך ואת בניו. וואלסט דאך געוואלט מיינען אז אלע זיינע קינדער, וואנס דו גייסט מקדיש זיין אהרן גייען אלע זיינע קינדער ווערן מוקדש אטאמאטיש, פאר דעם דרוקט דיך די פסוק ניין, אהרן, און זאלסט אויך מקדיש זיין זיינע קינדער נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר, און נאר וועם דו ביסט מקדיש נאר ער ווערט מוקדש פאר א כהן, און פארשטייט זיך וואנס ער איז שוין מוקדש און ער האט נייע קינדער, דעמאלטס ווערן זיי אויכעט מוקדש, אבער די אנדערע אייניקלעך וואס זענען שוין געווען געבוירן עט דעט פוינט, זענען נישט געווארן קיין כהנים לויט דעם, און פאר דעם פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן שטייט דאך שפעטער בקנאו את קנאתי וועגן דעם האט ער באקומען די די האט ער זוכה געווען צו די כהונה, כאטשיג ער האט שוין געלעבט בשעת מען האט מקדיש געווען זיין טאטן, אבער וויבאלד ער איז נישט מוקדש געווארן סתם אזוי, ווייל נאר אהרן און זיינע לעבעדיגע און זיינע אייגענע קינדער, נישט די אייניקלעך, זענען געווארן מוקדש, דעמאלטס האט ער געדארפט באקומען עקסטער די זכות פון כהונה. מה שאין כן לדורות, איינער וואס איז שוין געבוירן נאכדעם וואס זיין טאטע איז שוין געווארן מוקדש, דעמאלטס איז שוין די קינד אטאמאטיש א כהן. זאגט די הייליגע רשי ואתה הקרב אליך לאחר שתגמר מלאכת המשכן, מ'רעדט נישט פון יעצט נאר נאכדעם וואס דו וועסט פינישן די משכן, דעמאלטס זאלסטו זיי הייליגן זיי זאלן טון די עבודה פארן אייבערשטן, סאו ועשית בגדי קודש זאלסט מאכן הייליגע קליידער, לאהרן אחיך, פאר דיין ברודער אהרן, לכבוד ולתפארת ס'זאל זיין פאר כבוד און פאר שיינקייט, און פארשטייט זיך דאס פון דא לערנט מען אויך ארויס אז די קליידער פון די כהן האט אייביג געדארפט זיין שיין און נישט צעריסן, ווייל אויב ס'איז צעריסן און נישט שיין, אדער שמוציג, איז דאס פסול צו טון מיט דעם די עבודה, ווייל דא שטייט לכבוד ולתפארת, און בגדי קודש האט דער פסוק געזאגט, ס'דארף זיין דווקא פון הקדש געלט, וואס דער רשי וועט זאגן אין אפאר פסוקים ארום. סאו ואתה תדבר אל כל חכמי לב, יעצט גיי דו משה, דווקא דו, זאלסט גיין רעדן צו אלע חכמי לב, אשר מלאתיו רוח חכמה, וואס דער אייבערשטער האט זיי אנגעפילט מיט חכמה, און נאר משה רבינו האט געהאט די חוש צו דערקענען צו איינער איז געווארן אנגעפילט מיט רוח חכמה פונעם אייבערשטן, און ועשו און זיי זאלן גיין מאכן את בגדי. את בגדי אהרן לקדשו, אים צו הייליקן, דורך די קליידער, לכהנו לי, און כדי דורך דעם זאל ער ווערן ראוי צו זיין א כהן פאר מיר, צו זיין א משרת פאר מיר. זאגט דער הייליגער רשי לקדשו לכהנו לי, סאו רשי האט געדרוקט דא, ס'איז אביסל א דאפלט לשון, לקדשו, אדער זאג לקדשו לי, אדער זאג לכהנו לי, וואס זאגסטו ביידע? נו, ענטפערט רשי, לקדשו להכניסו בכהונה על ידי בגדים, דורך די בגדים גייסטו זיי הייליקן אז זיי זאלן אריינקומען בגדר כהונה. און יעצט, וואס זאגט די פסוק לכהנו, שיהיה כהן לי, אז זיי זאלן מיך באדינען. דורך די נאָכדעם וואָס זענען הייליק זאָלן זיי מיך באַדינען, כּלי, ס'איז שוין נישט קיין דאָבלט לשון, לקדשו, דורך די קליידער, לכהנו לי, אַז זיי זאָלן זיין אַ כהן פאַר מיר, ולשון כהונה מיינט שירות, אַ באַדינער, שינטריאה בלעז, ואלה הבגדים אשר יעשו, דאָס זענען די בגדים וואָס איך וויל זאָלסט מאַכן פאַר אַהרן און זיינע קינדער. גייט די תורה אויסרעכענען זעקס פון די אַכט קליידער, די ציץ און די מכנסיים, האָט די תורה האָט די פּסוק נאָך נישט אויסגערעכנט, דאָס וועט שטיין שפּעטער, ניין, מפרשים רעדן אַריין, ווייל די מכנסיים איז בעצם נאָר געווען לכסות את הערווה, יא, ס'איז געווען א הויזן לכסות את הערווה, מילא וועגן דעם האט עס איז נישט געווען לשם כבוד, איך רעד דא פון קלייד וואס זאל מאכן לכבוד ולתפארת, וועגן דעם האט עס די תורה נישט אויסגערעכנט, אויך די ציץ גייט נישט אריין אין דעם פסוק, ווייל די ציץ איז אויך נישט קיין מלבוש. אבער דא נאך תירוצים אין אנדערע מפרשים, אבער בקיצור אין די פסוק שטייט נאר זעקס פון די אכט, ואלה הבגדים אשר יעשו, זאלסט מאכן א חושן, וואס די חושן איז די חשוב'סטע, פאר דעם רעכנט עס די תורה אויס די ערשטע, ווייל זי האט געהאט די אורים ותומים אויף זיך, און ואפוד זאלסט מאכן אזא. שירצל, מיר וועלן שוין זעהן אין רשי פונקטליך די דיטעילס וויאזוי די אפוד איז געמאכט געווארן, ומעיל זאלסטו מאכן א מעיל, דאס הייסט א אויבערהעמד, וכתונת און א אונטערהעמד, תשבץ וואס די אונטערהעמד זאל זיין אזוי ווי געקעסטלט, די אונטערהעמד האט געהאט א, ס'האט געהאט ערמלעך אבער די מעיל האט נישט געהאט קיין ערמלעך, ס'איז געווען אזוי ווי א ציצית באט צוגענייט פון די צוויי זייטן אונטער די אונטער די ארעמעס, מצנפת זאלסטו מאכן א הוט ואבנט און א גארטל און ועשו בגדי קודש זאלסט מאכן.

כ'האב נישט געזען אין קיין איין ברייתא די וויאזוי די אויסקוק פון דעם אפוד איז געווען. ולבי אומר לי זאגט רשי אז שהיא חגורה לו מאחוריו, ס'איז געווען א גארטל, א שירצל וואס איז געווען אנגעגארטלט פון די בעק. ס'הייסט רחבו, זיין ברייטקייט איז געווען כרוחב גב איש, איז געווען אזוי ברייט ווי די רוקן פון א מענטש. וואס עקשעלי איז געווען אביסל ברייטער ווייל ס'האט געדארפט אריינקומען אויף די בויך אויכעט, וויאזוי רשי וועט זאגן אפאר פסוקים ארום. אבער קודם זאגט רשי דאס אז בפשטות איז עס די ברייטקייט פון די רוקן פון א מענטש כמין סינר אזוי ווי א שירצל שקורין פורצינט בלעז שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים די פרויען די הערנטעס ווען זיי טוען רייטן אויף סוסים טוען זיי אן די שירצלעך איז אזוי כך מעשהו מלמטה אזוי איז געווען די ארבעט פון דעם באט ס'איז געווען פון די בעק און ס'האט אראפגעהאנגען ביז אונטן ביז די פלאר ס'הייסט א שירצל איז געווענליך אין די פראנט דו לייגסט ארויף די צוויי אקסל בענדער לייגסטו ארויף און די שירצל פאלט אראפ אין די פראנט און דו בינדסט עס צו פון די בעק, ס'איז געווען א פארקערטע שירצל כאליף. און שנאמר ווייל שטייט ווי ווייס איך אז ס'איז געווען אנגעגארטלט חגורה, ווייל ס'שטייט אין פסוק ודוד חגור אפוד בד, ער האט אנגעגארטלט א אפוד, למדנו לערן איך פון דעם ארויס שהאפוד חגורה היא, יא? סאו קודם האט רשי עסטעבלישט אז דער אפוד האט געהאט א גארטל. יעצט ואי אפשר לומר איך קען נישט זאגן אז שאין בו אלא חגורה לבדה אז די גאנצע פורפעס פון דעם אפוד איז נאר געווען אז ס'זאל זיין א גארטל ווייל ס'שטייט דאך ויתן עליו את האפוד ואחר כך ויחגור אותו בחשב האפוד שטייט דאך שפעטער אין די פסוק אז קודם האט מען אנגעטון דעם אפוד נאכדעם האט מען צוגעבינדן דעם אפוד מיט די גארטל וואס ליגט אויף די אפוד זעה איך פון דעם אז די אפוד איז נישט קיין גארטל אליינס ווייל ס'שטייט דאך א עקסטערע בחשב האפוד ס'הייסט ס'איז דאך געווען א עקסטערע גארטל וואס מיט דעם האט מען צוגעבינדן און ותרגם אונקלוס וואס מיינט בחשב האפוד בהמין אפודא מיט די גארטל פונעם אפוד למדנו לערן איך ארויס פון דעם. שהחשב הוא החגור. הוא החגור. די חשב פונעם אפוד איז געווען עקטשולי די גארטל, און והאפוד שם תכשיט לבד האב איך שוין עסטעבלישט א צווייטע דיטעיל. די ערשטע דיטעיל וואס איך האב עסטעבלישט איז אז ס'האט געהאט א גארטל. די צווייטע איז אז ס'איז נישט געווען נאר א גארטל, ס'איז געווען א אפוד פלאס א גארטל. סאו ווייס איך אז ס'איז געווען א אפוד און א גארטל. און ואי אפשר לומר יעצט קען איך נישט זאגן שעל שם שתי הכתפות שבו אויף די צוויי אקסל בענדער וואס איז ארויפגעקומען פון די בעק ביז די פראנט. וועגן דעם הייסט עס א אפוד שהרי נאמר ווייל ס'שטייט דאך שתי כתפות האפוד די צוויי אקסל בענדער פונעם אפוד זעה איך אז די צוויי זאכן זענען אומאפהענגיג ס'איז געווען א אפוד און ס'איז געווען צוויי אקסל בענדער סאו למדנו פון דאס קומט מיר לאזן הערן שהאפוד שם לבד והכתפות שם לבד און והחשב שם לבד האב איך דא דריי זאכן עסטעבלישט ס'האט געהאט א גארטל ס'האט געהאט אקסל בענדער ס'איז געווען אזוי ווי א הויזן טראגער. און עקסטער דעם איז געווען דער שם אפוד אויף דעם, סאו האב איך דא דריי זאכן עסטעבלישט, לכך אני, און וועגן דעם ווייל כ'האב עסטעבלישט די דריי זאכן זאג איך רשי שעל שם הסינר של מטה קרוי אפוד ווייל ס'איז א שירצל פון די בעק, וועגן דעם ווערט עס אנגערופן א אפוד על שם וואס עפעס הייסט א שירצל א אפוד, שאופדו ומקשטו בו, מ'טוט זיך אנטון און באשיינען מיט דעם, כמו שנאמר וואס שטייט ויאפוד לו בו. ער האט זיך באשיינט מיט דעם, והחשב הוא חגור שלמעלה, און די חשב די גארטל איז חגור פון אויבן, הימנו, וואס הייסט אונטן, ס'הייבט זיך אן פון לעטס סעי האלב פון די רוקן און ס'פאלט אראפ ביז אונטן פון די פיס, און העכער דעם דארטן וואו ס'הייבט זיך אן ביים רוקן דארטן איז געווען א גארטל וואס דאס איז געקומען אלל די וועי ביז אין די פראנט, און והכתפות קבועות בו, די כתפות די עקסל בענדער זענען געווען קאנעקטעד מיט דעם גארטל וואס האט זיך אנגעהויבן פון אינמיטן פון די רוקן, און ועוד אומר לי לבי, נאך זאגט מיין הארץ, אז יש ראיה שהוא מין לבוש. ס'דא א ראיה אז די אפוד איז א הייסט א מין לבוש, פארוואס? שתרגם יונתן אויפן פסוק ודוד חגור אפוד בד, די פסוק וואס רש י האט פריער אראפגעברענגט טאקע טייטשט דאך די תרגום יונתן אז ס'איז געווען כרדוט דבוץ, סאו וואס מיינט כרדוט? ווייל כ'זעה דאך אז די תרגום יונתן טייטשט אויף די ווארט מעיל כרדוט, אזוי ווי רש י וועט שוין זאגן, מילא וועגן דעם אז ער טייטשט אויף ודוד חגור אפוד בד אז אז האט עס א שם ווי א מעיל, ווייל אויב מעיל און אפוד האבן די זעלבע טייטש מיינט עס אז.

כרדוט, סאו מילא אז ער טייטשט כרדוט אויף מעיל און אויך אויף אפוד זעה איך אז אפוד איז א מעיל, סאו ווייס איך, האב איך עסטעבלישט אפאר זאכן, קודם האב איך עסטעבלישט אז דאס איז בכלל א מלבוש, נאכדעם האב איך עסטעבלישט אז ס'איז געווען מעיד אפ אוו טרי עלעמענטס, ס'האט געהאט קודם דעם עצם שירצל וואס דאס איז געהאנגען פון די האלבע רוקן ביז אראפ ביז די פיס, און העכער דעם האלבע רוקן איז געווען א גארטל וואס דאס איז אראפגעקומען ביז די פראנט.

יא און די מעיל האט עקשעלי געהאט די איז געווען די וואן וואס וואס האט געהאט וואס האט נישט געהאט קיין ערמלעך און דאס איז אראפגעהאנגען ביז די פלאר און אויף די ביים עק איז אונטן איז געליגן די גלעקלעך און די פעמונים אזוי ווי מען וועט שפעטער זעהן די דיטעילס פונעם מעיל סאו תשבץ סאו עשויות כמין משבצות לנוי דער אונטערהעמד וואס האט געהאט ערמלעך האט געהאט אויף זיך אזעלכע קעסטלעך פאר שיינקייט אזא נייס דיזיין וואס איז געווען אויף דעם א געקעסטלטע דיזיין והמשבצות הם כמין גומות וואס איז משבצות סאיז געווען אזויווי לעכער העשויות בתכשיטי זהב די לעכער וואס סליגט אין גאלדענע צירינגען למושב קביעות אבנים ווען דו ווילסט אריין סעטן אין זיי די שטיינער טובות ומרגליות כמו שנאמר באבני האפוד מסבות משבצות זהב ס'איז געווען ארומגענומען מיט אזעלכע גאלדענע קעסטלעך ובלעז קורין אותו קאסטענעס. סאו בקיצור די תשבץ האט געהאט אזוי געקעסטלט מ'האט עס נישט ממש אריינגעקעסטלט ס'איז נישט געווען ממש קיין גומא רש י ברענגט זיך נאר אן עקזעמפל ווייל ס'שטייט דארטן פאקטיש שטייט ביים אפוד אז ס'האט געהאט אזעלכע סעטינגס אזעלכע סעטינג באקסעלעך אין וואס מ'האט אריינגעלייגט די שטיינער

מילא וועגן דעם זאג איך אז מצנפת מיינט אויכעט היטן, טייטשט אויך היטן, ואבנט וואס איז געווען א גארטל, סא אויסער די אפוד גארטל וואס אונז האמיר פריער גערעדט איז אויך געווען א עקסטערע גארטל, ווי איז דאס געווען? היא חגורה על הכתונת דאס איז געווען ארויפגעלייגט אויפן אונטערהעמד, און והאפוד חגורה על המעיל, סא עס קומט אויס אז האסט קודם אנגעטוען דעם אונטערהעמד, אויף דעם האסטו ארויפגעלייגט דעם גארטל, אויף דעם האסטו ארויף אנגעטוען דעם מעיל, און אויף די מעיל האסטו ארויפגעלייגט די אפוד און די אפוד איז געווען צוגעמאכט אויפן מעיל ארויף, כמו שמצינו בסדר לבישתן ויתן עליו את הכתונת ויחגור אותו באבנט, וילבש אותו וילבש אותו את המעיל ויתן עליו את האפוד, זעה איך פון דעם אז די סדר הדברים איז געווען אז קודם איז געווען די אבנט אויפן אונטער העמד, נאכדעם אויף דעם איז געווען די מעיל די אויבער העמד, און אויף די אויבער העמד איז געווען די אפוד, און אויף די אפוד איז געהאנגען די חושן. זאגט די הייליגע רשי בגדי קודש, לכאורה צוויי פסוקים צוריק שטייט אז ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי. איים סארי, פסוק ב', ועשית בגדי קודש, און דא אין פסוק ד' שטייט נאכאמאל אז ועשו בגדי קודש, וואס איז די דאפעלט לשון? נאך א קשיא, בגדי קודש בשעת'ן מאכן איז עס שוין הייליג? מיט דעם ענפערט רש"י אז די צווייטע בגדי קודש גייט ארויף מתרומה המקודשת לשמי יעשו אותם, מען מוז עס מאכן פון הייליגע תרומה, מען קען עס נישט מאכן סתם פון חול, פון דברים של חול, מען דארף עס נעמען פון די הייליגע תרומה וואס די אידן האבן אפגעשיידט, פון דעם דארפסטו עס מאכן, איי ס'שטייט דאך שוין פריער בגדי קודש. און יענץ גייט ארויף א ציווי אויף משה רבינו אז ער זאל עס הייליגן, וויאזוי הייליגט עס משה? משה הייליגט עס דורכן זאלבן, דורכן זאלבן די קליידער. אזוי איז שוין פארענפערט די דאפעלט לשון, און די צווייטע איז אז בגדי קודש אז שוין בשעת עשייתן דארף עס שוין זיין הייליג, נישט אז ס'זאל הערשט ווערן הייליג ווען דו מאכסט עס, ניין, דארפסט עס נוצן, דארפסט נוצן די, דארפסט עס מאכן פון הייליגע, פון הייליגע געלט וואס די אידן האבן געגעבן תרומה. זאגט דער פסוק ווייטער, והם יקחו. די חכמי לב וואס דו זאלסט הייסן מאכן די בגדי קודש זאלן נעמען פאר זיך את הזהב, פינף מאטעריאלס דארפן זיי נעמען פאר די קליידער פונעם פונעם כהן גדול, זיי דארפן נעמען דעם זהב, זיי דארפן נעמען תכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, און שוין זען וויאזוי די אלע זאכן זענען צאמגענייט געווארן, און והם יקחו זאגט די הייליגע רש"י, אותם חכמי לב שיעשו את הבגדים יקבלו מן המתנדבים את הזהב, זיי זאלן מקבל זיין פונעם מנדב, ס'איז אנלייק די מלאכת המשכן וואס דאס האט מען געדארפט ברענגען פאר משה רבינו אליינס, אבער ווען ס'איז געקומען צו בגדי קודש האט די תורה נישט געוואלט אז ס'זאל ארויסגיין א לעז אויף משה רבינו אז ער אז ער מאכט זיך פאר זיין משפחה שיינע קליידער, סאו מילא וועגן דעם האט די אייבערשטער געזאגט אז מ'זאל עס געבן גלייך פאר די מענטשן וואס מאכן אז משה זאל בכלל נישט זיין אינוואלווד דא, אז מ'זאל נישט זאגן אז ער אז אז ער איז א נוגע בדבר אז ער מאכט זיך פאר זיין משפחה שיינע קליידער, זאגט די הייליגע יא ענדיגט צו רש"י דא את הזהב ואת התכלת לעשות מהן את הבגדים, זייער שיין, סאו זאגט די פסוק ווייטער, סאו יעצט אז איך האב דיך געזאגט אלע קליידער וואס מ'דארף מאכן פריער גראדע האב איך אנגעהויבן מיט חושן.

סאו לכאורה אויב דו געדענקסט די יריעות המשכן האט מען געמאכט פון פיר מאטעריעלס, תכלת וארגמן תולעת שני און שש, און אלע האבן געברענגט, מ'האט געברענגט פון אלע זעקס דינע פעדעמער, און מ'האט עס צוזאמגעדרייט אלס איין גראבע, און ס'איז געווארן איין פאדעם פון פֿיר און צוואַנציק פון פֿיר און צוואַנציק סטרינגס. דא אבער האסטו דאך צוגעלייגט די זהב, סאו בפשטות איז צו זאגן אז מ'וואלט אויך געדארפט ברענגען זעקס פון די זהב, סאו איז אויסגעקומען אז ס'איז געווען פייוו טיימס סיקס. סאו פאר דעם זאגט דא רש"י אז די גמרא ברענגט די רש"י אראפ די גמרא אין מסכת יומא אז ניין די זהב האט מען דזשאסט צוגעלייגט איין סטרינג פון זהב צו יעדע סעט פון זעקס סאו ס'האט געהאט זעקס פון תכלת האסט צוגעלייגט דערצו א גאלדענע ס'האט געהאט זעקס פון ארגמן האסט צוגעלייגט דערצו א גאלדענע און אזוי ווייטער תולעת שני ושש משזר סאו ס'איז אויסגעקומען אז ס'געווען א טאטאל פון פאר טיימס סיקס פלאס פאר ס'איז אויסגעקומען טווענטי עיט דינע פעדעמער און פון דעם האט מען גענייט די בגדי כהונה זאגט די הייליגע רש"י ועשו את האפוד. אם באתי לפרש מעשה האפוד והחושן ווייל אין קומענדיגע פסוק גייט דאך שטיין אז די אפוד האט געדארפט האבן שתי כתפות עס האט געדארפט צו האבן צוויי אקסל בענדער נעקסטע פסוק גייט שטיין אז עס האט געדארפט האבן א גארטל נאכדעם גייט די פסוק זאגן אז עס האט געדארפט האבן שטיינער און וויאזוי די שטיינער זענען געווען אויסגעקריצט מיט אלע נעמען וואס איז געשטאנען אויף דעם און נאכדעם דארפסטו זאגן וויאזוי די שטיינער זענען געווען געסעט. און אזוי ווייטער און ווייטער און וויאזוי די חושן איז געליגן אויף דעם, סאו אויב גיי איך דיר מסביר זיין די פירוש וויאזוי מ'האט געמאכט דעם אפוד און אויף איטש אינדיווידזשועל פסוק, העסט דאך קומען, העסט דאך נישט קענען פארשטיין, העסט דאך נישט קענען צוזאם קאנעקטן אלע אלע דאטס און העסט ווערן קאנפיוזד, ווייל דאס זאגט רש"י, גיי איך דיר געבן דא א סנעפשאט פון דעם אפוד אן אנדעם זאלסט דארפן דורכגיין יעדע פסוק, און טרייען צוזאם צו קאנעקטן די דיטעילס, טרייען צו קאנעקטן די דאטס, און פארשטיין וואס דא איז געווען, סאו זאגט רש"י, אם באתי לפרש מעשה האפוד והחושן על סדר המקראות, אויב איך דאס דשאסט מסביר זיין אויף יעדן פסוק, דבר דבור על אופניו אויף יעדע אויף יעדע פסוק די פירוש, הרי פירושן פרקים, וועלן וועט דאך אויסקומען אז די פירוש אויף די אפוד און די חושן, עלן זיין צושטיקלט, און וישגה הקורא בצירופן. דער מענטש וועט אביסל צומישט ווערן פון עס טרייען צאמצוקאנעקטן. לכך אני כותב מעשיהם כמות שהוא, וועל איך דיר זאגן דאס גאנצע מעשה פונעם אפוד און די חושן אזוי ווי דאס איז, למען ירוץ הקורא בו, כדי דער ליינער זאל קענען דורכלויפן די דיטעילס אן אנדעם וואס ער זאל צומישט ווערן, און ואחר כך, נאכדעם וואס איך וועל דיר געבן דעם הסבר אויף איינמאל, דעמאלטס וועל איך דיר מפרש זיין על סדר המקראות. סאו גוט אזוי אז זאלסט נישט צומישט ווערן און זאלסט וויסן פונקטליך וואס דא איז געווען. סאו זאגט רש"י האפוד עשוי כמין סינר אזוי ווי מ'האט שוין פריער עסטעבלישט אז די אפוד איז געווען אזווי א שירצל ווי פרויען וואס רייטן אויף סוסים און וחוגר אותו און מ'האט עס צוגעבינדן מאחוריו פון די בעק כנגד לבו למטה מאציליו אונטער אזוי ווי פון די סענטער פון די רוקן אזוי לאמיר זאגן בערך ווי די ווי די ווי די עלנבויגן קומען אן אזוי אין די בעק, רוחבו די ברייט פון דעם איז געווען כמידת רוחב גבו אזוי ברייט ווי די רוקן אבער אביסל ברייטער ויותר אביסל ברייטער ווי דעם ווייל ס'האט נאך געדארפט אריינקומען אביסל אויף די בויך אויך און מגיע עד עקביו און די די די לענג דערפון איז געווען אז ס'איז אנגעקומען ביז די פלאר ביז ביז די מענטשנ'ס קנעכל ביז די כהן'ס קנעכל נישט ממש ביז די פלאר אבער אביסל העכער ביז די קנעכל און והחשב און די גארטל איז געווען מחובר בראשו על פני רוחבו ס'איז געווען קאנעקטעד א גארטל אן טאפ פון די שירצל. און ס'איז געווען מעשה אורג, נישט ארויפגענייט, נאר ס'איז געווען א חלק פון די געוועבאכץ, האסט געדארפט מאכן די סחורה לכתחילה מיט דעם גארטל וואס האט געהאט אין פראנט פון זיך און מאריך, און די גארטל איז געווען לענגער ווי די ברייט פון די גאנצע אפוד כדי אז זאלסט עס קענען צובינדן אין די פראנט, לכאן ולכאן כדי להקיף ולחגור בו, כדי צו קענען מקיף זיין ארום דעם מענטש און עס צובינדן אין די פראנט, און והכתפות, און נאכדעם האסטו געהאט אקסל בענדער וואס זענען געווען מחובר מחוברות בחשב, וואס איז געווען אויפן, אויפן חשב, אויפן גארטל אין די בעק. זענען די צוויי אקסל בענדער געווען קאנעקטעד אחד לימין ואחד לשמאל איינס אויפן רעכטן זייט און איינס אויפן לינקן זייט מאחורי הכהן פון די בעק לשני קצות רוחבו של סינר אויף די צוויי עקן פון די ברייטקייט פון דעם שירצל נישט ממש ווייל די ברייטקייט פון דעם שירצל האט זיך געענדיגט ביי די בויך נאר מען מיינט אין די בעק אזוי אויסגעשפרייט איינס כנגד די אקסל און איינס כנגד די אקסל וכשזוקפן ווען מען האט אויפגעהויבן די אקסל בענדער עומדות לו על שני כתפיו איז עס ארויפגעגאנגען און עס איז געבליבן שטיין אויף די אויף די צוויי אקסלען והן כמין שתי רצועות עשויות ממין האפוד דאס זענען אזויווי צוויי בענדלעך וואס זענען געמאכט געווארן פון די מין פונעם עקטשועל אפוד ארויס ארוכות ס'איז געווען גענוג לאנג כדי שיעור לזקפן כדי אויפצוהייבן אצל צוארו קעגן איבער די פלאש מיט די האלז מכאן ומכאן אבער נאך לענגער אז ונקפלות לפניו למטה מכתפיו מעט ס'איז נאך אראפגעפאלן אין פראנט פון די אקסל אויך דאס הייסט ס'איז נישט געבליבן שטיין ממש ביי די סענטער פון די אקסל נאר ס'איז נאך אראפגעפאלן אביסל טאוערדס די מענטשנ'ס פראנט. טאוערדס די טשעסט, און ואבני השוהם קבועות בהם, דארטן אויפן אקסל ארויף, דארטן ביי די ספאט ווי ס'האט געריטשט די אקסל, דארט האט מען ארויפגעלייגט די צוויי שוהם שטיינער, אחת על כתף ימין איינס אויפן רעכטן אקסל ואחת על כתף שמאל איינס אויפן לינקן אקסל, און והמשבצות נתונות בראשיהם לפני כתפיו, ביים, און ביים עק פון דעם אקסל באנד וואס איז אראפגעקומען אזוי מער טאוערדס די טשעסט, דארטן איז געווען צוויי אזעלכע סעטינגס, אזעלכע צוויי באקסעלעך, און שתי עבותות הזהב תחובות בשתי טבעות שבחושן, און די צוויי. גאלדענע סטרינגס אזוי ווי זענען געווען אריינגעשטעקט אין די צוויי רינגלעך וואס זענען געליגן אויפן חושן בשני קצות רחבו העליון, סאו אויפן חושן נאסע גאס, סאו ביז יעצט האט מען גערעדט פונעם אפוד, האט רש"י מסביר געווען וויאזוי די אפוד האט אויסגעקוקט אז ס'איז געווען ברייט אזוי ווי די רוקן און ס'איז ארויפגעקומען אביסל טאוערדס די פראנט און ס'האט אראפגעהאנגען ביז די קנעכל, ס'האט זיך אנגעהויבן פון אינמיטן פון די סענטער פון די רוקן און דארטן איז געליגן א גארטל אויף דעם און די גארטל איז אראפגעקומען אין פראנט, מ'האט עס צוגעקניפט אין די פראנט, אויף דעם גארטל פון די בעק איז געווען צוגעקנעקט. די צוויי אקסל בענדער וואס דאס איז ארויפגעקומען פון די בעק טאוערדס די אקסל און אביסל אראפ פון די פראנט, ממש אן טאפ פון די אקסל דארט איז געליגן די צוויי אבני שוהם, און ביים עק איז געליגן אזעלכע צוויי באקסעלעך אויף וואס מען האט צוגעקנעקט דעם חושן, וויאזוי האט מען עס צוגעקנעקט? ווייל אויפן חושן אליינס איז געווען צוויי רינגעלעך פון אויבן, ס'האט עקשעלי געהאט פיר רינגעלעך, צוויי אויבן און צוויי אונטן, פון די צוויי אויבן האט מען געקנעקט מיט א בענדל אריין אין די משבצות פונעם אפוד אריין, אחת לימין ואחת לשמאל, און שני ראשי השרשרת. צוויי עקן פון די פון די טשעינס וואס האט אנגעהאלטן די חושן תקועים במשבץ של ימין האט אריין איז אריינגעקנעקט געווארן אריינגעשלייפט געווארן אין די די סעטינג פון די רעכטע זייט פונעם אפוד וכן שני ראשי השרשרת השמאלית האסטו געהאט צוויי סאו זאג אויב אויב האסטו א א שטיקל פון פון א שטיקל סטרינג וואס כאפט אן דעם חושן האסטו קודם אריינגעלייגט אינעם חושן די צוויי האסטו געהאט צוויי שפיצן יא די צוויי שפיצן האסטו אריינגעקניפט אריין אין די אינעם אפוד אריין. תקועים במשבץ שבכתף שמאל. סאו נמצא קומט אויס אז החושן תלוי במשבצות האפוד די גאנצע חושן איז געהאנגען אויף די באקסעלעך פונעם אפוד על לבו מלפניו אויף דעם כהן גדול'ס הארץ פון די פראנט און ועוד סאו יעצט אבער אז ס'ליגט קאנעקטעד נאר פון אויבן אויף די צוויי אקסל בענדער פונעם אפוד קומט דאך אויס אז ס'איז וואבלי אז ס'גייט זיך שאקלען פון די באטעם פארט, די אונטערשטע חלק האט דאך נישט קיין סופארט, פאר דעם האסטו געדארפט האבן שתי טבעות בשני קצות החושן בתחתיתו, האסטו געדארפט לייגן צוויי עקסטערע רינגעלעך אויפן חושן פון אונטן, וכנגדם, און קעגן איבער זיי פון די בעק, שתי טבעות בשתי כתפות האפוד מלמטה, ובראשו התחתון המחובר בחשב, סאו אונטן, דארטן פון די בעק, אויפן רוקן, איז דאך געווען די אקסל בענדער קאנעקטעד צום גארטל, יא? סאו דארטן ממש דארט דארטן ווי ס'איז האט ס'איז געווען קאנעקטעד דארטן איז געווען נאך צוויי רינגעלעך, דארטן האט מען קאנעקטעד מיט א בענדל צו די פראנט, דארטן ווי ס'איז געווען אונטן פון די פון די חושן איז געווען די רינגעלעך, סאו טבעות החושן אל מול טבעות האפוד, ס'איז אויסגעקומען אז די טבעות פונעם חושן, די רינגעלעך פונעם חושן איז געווען ממש קעגן איבער די טבעות פון דעם אפוד וואס איז געליגן,

וועט זיך עס שאקלען, ווייל וויאזוי האט מען געמאכט סופארט פון אונטן? האט מען געמאכט אז אין די בעק זאל זיין צוויי רינגעלעך דארטן ביי די אקסל בענדער וואו ס'איז קאנעקטעד מיט די מיט די גארטל, אויסער דעם איז געלעגן נאך צוויי רינגעלעך אויפן חושן פון אונטן, סאו האט מען גענומען א בענדל, מ'האט עס קאנעקטעד אזוי טאווארדס טאווארדס די זייט פון די מענטש, אזוי פון ביידע זייטן איז אויסגעקומען אז די חושן איז געווען. פראטעקטעד סיי פון אויבן און סיי פון אונטן אז ס'האט זיך נישט געקענט שאקלען. יעצט זאגט די הייליגע רש"י זהב, תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר. סאו חמשת מינים הללו, די פינף מינים זענען געווען שזורים בכל חוט וחוט, זיי זענען געווען צוזאמגעדרייט אין יעדע סטרינג און יעדע פאדעם מיט וואס מ'האט גענייט. סאו וויאזוי האט מען עס געמאכט? היו מרדדין את הזהב, מ'האט אויסגעקלאפט די גאלד, כמין טסין דקין און מ'האט עס געמאכט פאר אזעלכע דינע פלעיטס, און וקוצצין פתילים מהם, מ'האט אראפגעשניטן אזעלכע פיצי דינע. סטרינגס פון זיי, און וטווין אותו חוט של זהב, עם ששה חוטין של תכלת, מ'האט גענומען זיך האסט דאך געדארפט זיין זעקס זעקס חוטין פון תכלת, האסטו גענומען איינס פון זהב און עס צוזאם געדרייט מיט די זעקס, איז אויסגעקומען אז די תכלת האט געהאט יעצט א זיבעטער, זעקס תכלת און איין גאלד, און אזוי וחוט של זהב עם ששה חוטין של ארגמן האסט געהאט זעקס פון ארגמן, און האסט צוגעלייגט איין גאלדענע סטרינג, וכן בתולעת שני וכן בשש, אזוי האסטו אלץ צוגעלייגט איין גאלדענע צו די סעט פון זעקס, שכל המינים חוטן כפול ששה וחוט של זהב עם כל אחד ואחד, אלעס איז געווען פון זעקס, און האסט צוגעלייגט א גאלדענע מיט יעדע איינציגסטע. און ואחר כך שוזר את כולם, את כולם כאחד, נאכדעם האסטו גענומען די אלע סעטס פון זיבן, די אלע פיר סעטס פון זיבן און האסט עס צוזאמגעדרייט פאר איין גראבע, נמצא קומט אויס אז חוטן כפול כ"ח איז געווען א געדאפלטע פון אַכט און צוואַנציק סטרינגס, און מיט דעם האט מען גענייעט די בגדי כהונה, וכן מפורש במסכת יומא, און ולמד מן המקרא און די גמרא לערנט עס דארטן ארויס, ווייל שטייט אין פסוק שפעטער שטייט וירקעו את פחי הזהב, און וקצץ פתילים לעשות את פתילי הזהב בתוך התכלת ובתוך הארגמן, למדנו פון דעם פסוק לערנט די גמרא ארויס שחוט של זהב שזור עם כל מין ומין. ווייל לכאורה בפשטות אז דו זאגסט אז עס דארף זיין זעקס פון תכלת און זעקס פון ארגמן און זעקס פון תולעת שני און זעקס פון שש, פארוואס זאגסטו נישט עס דארף אויך זיין זעקס פון זהב? ס'זאל זיין פינף מאל זעקס? ביי דעם שטייט שפעטער אין פרשת פקודי שטייט אז וירקעו את פחי הזהב אז מען האט אזוי ווי אויסגעשפרייט די פחי הזהב וקצץ פתילים מען האט אפגעשניטן פון דעם פתילים לעשות בתוך התכלת פון דעם פון דעם פסוק דרש'נט די גמרא אה, דער פסוק פירט דארטן אויס לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני, זעה איך לענ אז די גאלד איז נישט געווען קיין זאך פאר זיך אז מ'זאל דארפן האבן זעקס עקסטערע, נאר מ'האט עס אריינגעלייגט אין די תולעת שני און אין די שש, קומט אויס אז מ'האט נאר צוגעלייגט איינס, סאו איז אויסגעקומען אז דו האסט געהאט פיר סעטס פון זעקס און האסט צוגעלייגט א זיבעטע פון גאלד, איז אויסגעקומען אז ס'איז געווען א טאטאל פון טווענטי אייט, סאו מעשה חושב, סאו כבר פירשתי זאגט רש"י שהוא אריגת שתי קירות איז געווען אזויווי א געוועבאכץ פון וואס האט געהאט כאילו צוויי ווענט, שאין צורת שני עבריה דומות זו לזו, ס'האט געדארפט זיין איין פיקטשער פון א לייב אויף די זייט און איין פיקטשער פון א נשר אויף די זייט, סאו דער אפוד האט אויך געדארפט זיין מעשה חושב און נישט מעשה רוקם, און מ'האט נישט געקענט ארויף מאלן נאכדעם די פיקטשערס מיט א מחט זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.